א גוטן חשובע צוהערערס דא איז אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, זאגט דער הייליגער מחבר, סימן תקפ"ב, סדר תפילת עשרת ימי תשובה וראש השנה בו ט' סעיפים, די סדר פון די דאווענען פון עשרת ימי תשובה און ראש השנה אין דעם איז דא ניין סעיפים, סעיף א. בעשרת ימי תשובה אין די עשרת ימי תשובה, דאס הייסט צו זאגן פון ראש השנה ביז נאך יום כיפור, אומר המלך הקדוש, זאגט ער המלך הקדוש, ביי אתה קדוש, המלך המשפט, ביי השיבה זאגט ער המלך המשפט. ואם טעה, אויב האט זיך טועה געווען און האט נישט געזאגט המלך הקדוש, האט געזאגט הקל הקדוש, אדער געזאגט מלך אוהב צדקה ומשפט, או שהוא מסופק, אדער איז מסופק וואס ער האט געזאגט, ער געדענקט נישט וואס ער האט געזאגט. אם הוא בהמלך הקדוש, אויב ס'איז ביי המלך הקדוש, ער געדענקט נישט אדער ער האט געזאגט הקל הקדוש חוזר לראש, גייט ער צוריק צום אנפאנג דאווענען, צו אנפאנג שמונה עשרה. ואם הוא בהמלך המשפט, אויב ס'איז ביי המלך המשפט וואס ער האט זיך טועה געווען אדער מסופק, אם נזכר קודם שעקר רגליו, אויב האט זיך דערמאנט פאר ער האט אויסגעטרויטן, חוזר לברכת השיבה, פאנגט ער אן פון השיבה ואומר משם ואילך על הסדר און פון דארט און ווייטער זאגט ער ענדיגט ער צו שמונה עשרה ואם לא נזכר עד שעקר רגליו אויב האט זיך דערמאנט ערשט נאך ער האט אויסגעטרויטן האט ער זיך דערמאנט אז ער האט נישט געזאגט המלך המשפט אדער ער דערמאנט זיך אז ער געדענקט נישט וואס ער האט געזאגט.
עיין לעיל סוף ק סוף סימן קי"ז, זאגט די רמ"א קוק אויבן סוף סימן קי"ז וואס דארט שטייט אז אויב מען איז געוואוינט צו זאגן תחנונים פאר מען טרעט אויס, איז ווילאנג מען זאגט נאך תחנונים קען מען צוריק גיין צו השיבה, אבער אויב מען איז נישט געוואוינט צו זאגן תחנונים, איז אפילו מען האט נאכנישט אויסגעטרויטן אויב מען האט שוין געענדיגט אלע זאגן, דעמאלטס דארף מען צוריק גיין צו השיבה. דעמאלטס דארף מען צוריק גיין צו אנפאנג, חוזר לראש, גייט מען צוריק צו אנפאנג. ועי' לעיל סימן קי"ח זאגט די רמ"א, קוק אויבן סימן קי"ח, וואס דארט שטייט אז דארט זאגט די רמ"א אז אונז וויבאלד מ'ז אז די רמ"א האלט אז מ'ז וויבאלד מ'זאגט מלך אוהב צדקה ומשפט דארף מען נישט איבערדאווענען אויב מ'האט פארגעסן המלך המשפט, ממילא קומט אויס אפילו מ'האט אויב מ'האט פארגעסן אפילו מ'ווייסט זיכער מ'האט געזאגט מלך אוהב צדקה ומשפט, דארף מען נישט איבערדאווענען, אפילו מען האלט נאך אינמיטן דאווענען דארף מען נישט צוריק גיין צו השיבה, איינמאל מען האט שוין געזאגט דעם באשעפער'ס נאמען, מען האט שוין געענדיגט די ברכה פון ולמלשינים, דארף מען נישט צוריק גיין. און דער מגן אברהם זאגט אז דא העלפט נישט צו זאגן נײַנציק מאל, וויבאלד מען קען נישט זאגן דעם באשעפער'ס נאמען, מען קען נישט זאגן ברוך אתה ה', ממילא העלפט נישט דאס וואס מען זאגט המלך הקדוש נײַנציק מאל. נאכדעם זאגט די באר היטב, די שערי תשובה ברענגט אראפ פון די זקן אהרן, אז א בעל תפילה וואס האט זיך טועה געווען און געזאגט הקל הקדוש, און ער דארף איבערדאווענען דארף מען נאכאמאל איבערזאגן קדושה. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ב' אם אמר הקל הקדוש, אויב ער האט געזאגט בטעות הקל הקדוש ותוך כדי דיבור, און ווי לאנג ס'דויערט אים צו זאגן שלום עליך רבי, ווי לאנג ס'דויערט אים צו זאגן די דריי ווערטער שלום עליך רבי, נזכר, האט ער זיך דערמאנט ואמר המלך הקדוש, און ער געזאגט המלך הקדוש גלייך נאכדעם, נאך פאר ער האט צייט צו זאגן די דריי ווערטער, אינו צריך לחזור דארף ער נישט נאכאמאל איבערדאווענען, וכן הדין בהמלך המשפט די זעלבע זאך איז ביי המלך המשפט אויב ער האט געזאגט אין די דריי ווערטער ווי לאנג ס'דויערט אים צו זאגן שלום עליך רבי האט ער גלייך געזאגט המלך המשפט דארף ער נישט איבערדאווענען לויט די מחבר וואס מ'דאווענט איבער. אין די שערי תשובה ברענגט ער אראפ פון די מטה יהודה אז אויב מ'האט אנגעפאנגען אתה חונן מ'האט אנגעפאנגען די ברכה נאכדעם אפילו מ'האט נאר געזאגט איין ווארט אפילו ס'איז נאך תוך כדי דיבור קען מען שוין נישט דארף מען אנפאנגען צו דאווענען פון אנפאנג מ'קען נישט זאגן נאכדעם המלך הקדוש מ'דארף אנפאנגן פון אנפאנג שמונה עשרה. דער הייליגער באשעפער זאל העלפן יעדע איינע פון ענק זאלן האבן א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטש יאר מיר זאלן פארשריבן ווערן בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ארוכים לשלום מיר זאלן האבן א רייכע יאר א געשמאקע יאר א פרייליכע יאר אלע ימלא השם כל משאלות לבך ס'זאל זיין א יאר פונקט אזוי ווי דו וואלסט געוואלט אלעס אויסגערעכנט דער באשעפער זאל העלפן און ס'זאל שוין זיין א יאר פון די גאולה שלימה מיר זאלן שוין זוכה זיין